זאגט די הייליגע גמרא דף נ ח עמוד ב', מ'רוקט זיך ברוך השם אלץ נענטער און נענטער און נענטער, מ'פילט שוין די סיום, די סיום איז שוין כמעט דא. תנו רבנן, אינמיטן פון די ברייטע שורות הרואה קברי ישראל, דער עולם האט עס. יענקי זאג מיר ווען דו האסט עס און מ'קען אנהייבן.

תקופות פון א מענטשנ'ס לעבן, אשר יצר אתכם בדין דער אייבערשטער באשאפט א מענטש, ער ווערט א עובר נוצר במעי אמו וזן אתכם בדין דער אייבערשטער געבט א מענטש צו עסן וכלכל אתכם בדין דער אייבערשטער איז די מכלכל חיים בחסד דער אייבערשטער פראווייד אלע צרכים פון א מענטש זיין פרנסה אלע אנדערע הצטרכות א מענטש האט זייער אסאך הצטרכות'ן דורכאויס די זיבעציג אכציג וואס א מענטש לעבט ואסף אתכם בדין און נאכן נעמט דער אייבערשטער, ער זאמלט איין ענק מתים צום עולם הנשמות, ער נעמט צו ענקער נשמה, טראגט עס ארויף, ועתיד להקימכם בדין, און עטס וועט אלע אויפשטיין מיט תחיית המתים, און דאס איז די נוסח הברכה ווי די גמרא פארשטייט יעצט, אן קיין חסימה. מר בריה דרבינא מסיים בה, משמיה דרב נחמן, נאמען פון רב נחמן האט ער צוגעלייגט ויודע מספר כולכם, דער אייבערשטער האט א פונקטליכע קאונט, א פונקטליכע חשבון, קיינער גייט נישט פון דער וועלט בכדי, והוא עתיד להחיותכם ולקיים אתכם, און ער ענדיגט צו ברוך מחיה המתים ברוך אתה ה' מחיה המתים לייגט צו א חסימה דארף מען פארשטיין כ'האב נישט געזען אויף די מינוט אויף וויפיל כ'האב געקוקט ווער ס'שטעלט זיך דערויף על כל פנים דארף מען פארשטיין פארוואס די ערשטע מאן דאמר האט נישט געלייגט קיין חסימה אונז האבן דאך יעדע לאנגע ברכה וואס ברוך אויב ס'איז א לענגערע ברכה קומט עס מיט א חסימה. די חסימה דא זעט אויס איז צוגעקומען שפעטער, גיימער ווייטער. קברי עובדי כוכבים אומר זאגט ער די פסוק פון פון בושה אמכם וואס אונז האבן שוין געהאט נעכטן געברענגט דעם פסוק, די פסוק ענדיגט אז הנה אחרית גוים, די סוף פון א גוי איז מדבר ציה ער קומט אן וערבה ער קומט אן אין א וויסטעניש, איז זאגט מען די קייווע זאגט מען די נוסח ווען מען קומט אן צו קברי עובדי כוכבים זאגט די גמרא ווייטער אמר רבי יהושע בן לוי הרואה את חברו, איינער זעט זיין חבר לאחר שלושים יום, נאכדעם וואס ער האט שוין נישט געזען דרייסיג טעג, איז אומר, מאכט ער די ברכה פון ברוך שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה, און די ראשונים לייגן צו צוויי תנאים, די ערשטע תנאי איז, עס דארף זיין א חבר וואס מיין סדר איז אים צו זען כסדר, אז ער וואוינט אויף מיין גאס, און געווענטליך גריס איך אים יעדן טאג גוט מארגן, און יעצט איז דורך דרייסיג טעג וואס איך האב אים נישט געזען, מאכט מען א שהחיינו ווייל איך פריי מיך אים צוריק צו זען, צוריק צו גיין צו אונזער געווענליכע סדר. די צווייטע זאך וואס מען דארף דא צולייגן, קוקטס אריין אין די ערשטע תוס', א קליינטשיגע תוס', אומר ר"י, דווקא חברו החביב עליו, אבל בענין אחר לא, ס'איז דא אמאל א מענטש וואס איך פריי מיך בכלל נישט אז איך זע אים, ס'וואלט בעסער געווען ווען ער בלייבט וואוינען אין פלארידע. איז אזא מענטש דארף מען קיין שהחיינו נישט מאכן, א מענטש וואס איך פריי מיך אז ער איז דא, ווייל שהחיינו איז אלץ מיתלא תלוי ועומד בשמחת הלב, מיט דעם וואס דער מענטש פרייט זיך. לאחר שנים עשר חודש, אויב איז דורך א מענטש וואס כ'האב אים נישט געזען פאר צוועלף חדשים, אומר ברוך מחיה מתים, איז דא פארשידענע וועגן וויאזוי מ'קען מסביר זיין די גמרא, אדער נאך שנים עשר חודש ווערט א מענטש נשתכח מן הלב, און אז איך טרעף אים צוריק איז כמעט אזוי ווי א מענטש איז צוריק געקומען פון יענע וועלט, ער איז געווען נשתכח, און איך זאג מחיה, און איך מאך די ברכה מחיה מתים, אנדערע זאגן אז אחר שנים עשר חודש איז דאך זיכער דורך א ראש השנה מיט א יום כיפור מיט דעם גזר דין פון א ראש השנה און א יום כיפור, וואס דעמאלטס ווערט א מענטש אפגעשריבן אדער אין ספר החיים אדער אדער אויף די פארקערטע, אז איך זע ער לעבט, ס'דורך צוועלף חדשים דער בחור איז דא. איז זאג איך ברוך מחיה מתים און איך פריי מיך אויף דעם וואס ער לעבט. אמר רב, אין המת משתכח מן הלב אלא לאחר שנים עשר חודש, סאו נארמאל זאגט מען גזירה על המת שישתכח מן הלב, קען זיין ס'איז א לשון אין חז"ל, איך האב נישט נאכגעקוקט, באט דא שטייט אביסל אנדערש אז אין המת משתכח מן הלב אלא לאחר שנים עשר חודש אז די ערשטע צוועלף חדשים קענען זיין זייער זייער פעינפול און דו קענסט נישט פון דעם ארויסקריכן, די ווייל עס גייט דיר זיצן אויפן הארץ. נאך צוועלף חדשים דעמאלטס קען זיך אפשר אנהייבן א פראסעס פון נשתכח על הלב שנאמר שטייט אין פסוק נשכחתי כמת מלב איך בין פארגעסן געווארן ווי א טויטער פון הארץ הייתי ככלי אובד איך בין געווען ווי א פארלוירענע כלי און רשי שטעלט דא זייער שיין צו צו די הלכות פון אלו מציאות אז וואס איז די הלכה מיט א פארלוירענע כלי ככלי אובד א פארלוירענע כלי דארף דורך גיין צוועלף חדשים און נאכדעם איז זיך די בעל בית מייאש און איך רוף עס אויס במשך שלש רגלים, אבער די פערדע יום טוב דארף איך שוין נישט גיין, ווייל איך נעם אן אז דער באלבאס האט זיך שוין מייאש געווען. קומט דאך אויס אז ס'נעמט צוועלף חדשים ביז מ' ביז א מענטש איז זיך מייאש פון א פון א פארלוירענע כלי. איז די זעלבע זאך נשכחתי כמת מלב האט אויך דעם שיעור פון צוועלף חדשים. אהה. יענקי ווילסט גיין רוקן מיין קאר? די נשכחתי כמת מלב האט אויך די צוועלף חדשים אז אז אז די רב'ס מימרא אז אין המת משתכח מן הלב אלא לאחר שנים עשר חודש זאגט די גמרא ווייטער די גמרא פארציילט אינטערעסאנטע מעשה פלא פון א מעשה אבער אזוי פארציילט די גמרא רב פפא ורב הונא בריה דרב יהושע הוו קאזלי באורחא זענען געגאנגען אין וועג פגעו ביה ברב חנינא בריה דרב איקא זיי האבן באגעגנט דעם צדיק רב חנינא אמרו ליה האט האט רב פפא און רב הונא זיך אנגערופן צו דעם רב חנינא בהד חזינך בריכינן עלך תרתי, יעצט אז אונז זעמער דיר, דארפן אונז מאכן צוויי ברכות, ברוך אשר חלק מחכמתו ליראיו דאס וואס האמיר נעכטן געהאט אז אויף א תלמיד חכם מאכט מען די ברכה פון שחלק מחכמתו ליראיו, און די צווייטע ברכה שהחיינו, ווייל שוין דורך דריי טעג, און ס'איז געווען די צוויי תנאים מיט ר' חנינא, איינס אז זיי פלעגן אים זען כסדר, און צוויי אז ער איז געווען חביב, אזוי ווי תוס' זאגט. ממילא אז אונז זעהן מיר די דארף מען אונז מאכן א שהחיינו אמר ליה און ס'פארשטייט זיך ס'נאך דורך ס'שוין דורך דרייסיג טעג זייט ס'האבן זיך לעצט געזעהן אמר ליה אנא נמי האט יעצט ר' חנינא געענטפערט צו די צוויי אמוראים אנא נמי איך אויך כיוון דחזתינכו ווייל איך זעה ענק חשבתינכו עלואי כשיתין רבוון בית ישראל עטס זענטס ביי מיר חשוב אזוי חשוב ווי זעקס הונדערט טויזנט אידן וברכינא עלייכו תלתא וועגן דעם דארף איך מאכן דריי ברכות סאו האבן נעכטן געהאט אז הרואה אוכלוסי ישראל וואס מ'זעהט זעקס הונדערט טויזענט מענטשן דארף מען מאכן א ברכה פון ברוך חכם הרזים זאגט ער אויס וואס איך דארף אויך מאכן דעם שהחיינו און איך דארף אויך מאכן דעם שחלק מחכמתו ליראיו דארף איך מאכן א דריטע ברכה עטס זענטס ביי מיר אזוי חשוב ווי זעקס הונדערט טויזענט? הנך תרתי, די צוויי ברכות וואס ענק האבן דערמאנט, ברוך חכם הרזים, איך דארף צולייגן א ברכה, איז רב פפא און רב הונא האבן נישט ליב געהאט די פשט, אמרי ליה האבן זיי געזאגט צו אים חכימת כולי האי דו ביסט אזוי חשוב, סאו ס'דא צוויי וועגן אין די ראשונים וויאזוי אפצולערנען די טענה פון חכימת כולי האי, שכוח, איינס אז אז וואס וואס די רמב"ן איז מסביר, וואס די ווארט פון ברוך חכם הרזים, חכם הרזים מיינט אז ווען זעקס הונדערט טויזנט מענטשן. זענען איינגעזאמלט אויף איין פלאץ האב איך א ריבוי הדעות. יעדע סארט פערספעקטיוו און וועי אוו טאט און געדאנקענגאנג וואס איז נאר שייך איז ווען כ'האב זעקס הונדערט טויזנט מענטשן איז אלעס פארזאמלט אויף איין פלאץ יעדער קומט זיך מיט זיין מיט זיין דעת מיט זיין מיט זיין מיט זיין קוק ווינקל אויף א זאך און דאס איז א מורא'דיגע דאס ברענגט מורא'דיג ארויס די שבח פונעם אייבערשטן ווייל דער אייבערשטער איז דאך ער איז דאך דער חונן הדעת ער האט דאס אלעס דעזיינט אז עס זאל זיין אזויפיל מיינונגען אויף יעדע זאך און דער חכם איז דאס איז געווען די טענה דא פון פון ר' חנינא אז דער חכם איז כולל די אלע דעות, דער חכם ער ווייסט דאך אלעס, ער קען דאך אויף יעדן זאך האבן אלע סארטן, זיין דעת איז כולל אין זיך די ריבוי הדעות פון זעקס הונדערט טויזנט מענטשן. סאו זייער טענה איז געווען אויב דו ביסט דער חכם וואס האלט זיך פאר א מבין אז דו קענסט זאגן אויפן אנדערן חכם אז זיין דעת איז כולל ריבוי הדעות דאס איז עפעס א זייער א גרויסע מדריגה און א מענטש זאל זיך האלטן אין אזא מצב איז דא געווען דא א שטיקל עין הרע. דאס איז איין מהלך. אנדערע מהלך איז מער פשוט אז חכימת כולי האי צו גיין מחדש זיין עפעס א נייע ברכה און דו האסט נישט מורא פון ברכה לבטלה דו לאזט דיך אריין דו שטעלסט דא צו סוגיות און דו קומסט אויף מיט נייע חידושים יהבי ביה עינייהו זיי האבן אריינגעלייגט אין אים א עין הרע ושכיב און ר' חנינא איז געשטארבן. זאגט די הייליגע גמרא ווייטער אמר רבי יהושע בן לוי מיר גייען צוריק צו פארשידענע אינטערעסאנטע ברכות וואס האבן שוין געהאט דערוועגן דערמאנט אין די משנה הרואה את הבהקנים, א מענטש זעט ווי רש"י זאגט מענטשן וואס זייער הויט איז געפינטלט אזוי ווי א לעפערד און כעדשים ס'איז אזעלכע רויטע פלעקן ס'איז לכאורה מיינט עס לכאורה מיינט עס פרעקלס און די ראשונים זאגן שוין אז ס'מיינט נישט די ראשונים די אחרונים משנה ברורה אז ס'מיינט די הלכה איז געזאגט געווארן אויף אזא פלאץ ווי פרעקלס איז זייער א זעלטענע זאך און א מענטש זעט עס. ברענגט עס א מורא'דיגע תמיה אין הלב, ס'ברענגט א וואונדער. מאכט, אומר, זאגט ער די ברכה ברוך משנה הבריות. א מענטש וואוינט אין א פלאץ ווי מענטשן האבן די סדר צו האבן פרעקלס, איז דארף מען קיין ברכה נישט מאכן. מיתיבי, פרעגט יעצט די גמרא א קשיא, דו זאגסט מיר אויף בהקנים מאכט מען א משנה הבריות, איך וויל דיר אפפרעגן פון א ברייתא, ראה את הכושי, מענטש ווען ער זעט איינער וואס איז זייער שווארץ, אויך אין א פלאץ ווי שווארצע מענטשן דרייען זיך נישט, ואת הגיחור א רויטער מענטש, ואת הלווקן זייער א ווייסער מענטש, ואת הקפח רש"י צוויי פשטים. איין פשט איז אז ער איז זייער גראב און זיין בויך הענגט און ממילא זעט ער אויס ווי זיין גוף האקט זיך אפ אויף האלב. די צווייטע פשט אין רש"י איז א מענטש וואס איז זייער הויעך און א מענטש וואס איז זייער הויעך זיין פנים זעט עפעס אויס זייער מאדנע, ואת הננס מיינט מען א מידזשעט, ואת הדרניקוס מיינט א מענטש וואס האט וואס האט ווארצלעך, כ'מיין רש"י האט נאך א פשט. יא, לשון אחר פיו עקום, מענטש מיט א קרום מויל, איז אומר, א מענטש האט די אלע מאדנע מאדנע עטריביוטס איז ברוך מאכט מען די ברכה ברוך משנה הבריות, אבער את הקטע איינער וואס זיין האנט איז אפגעהאקט ואת הסומא א בלינדער ואת פתויי הראש איינער וואס האט זייער פארקלעבטע פארקנייטשטע האר אזוי ווי די שווארצע האבן אזעלכע אריינגעקלעבטע האר איינער אינעם צווייטן איז ואת החיגר א מענטש וואס פעלט אים א פוס ואת המוכה שחין א מענטש האט קרעץ איז ואת הבהקנים און פון דא גייט זיין אונזער קשיא דער מענטש וואס האט פרעקלס איז אומר ברוך דיין האמת. עס איז כמובן האבן מיר דא צעטיילט, ס'איז דא געוויסע קאטעגאריעס פון ברכות וואס איך איך זאג משנה את הבריות, און ס'איז דא וואס איך זאג ברוך דיין האמת. אונזער בהקנים, אונזער פרעקלס, שטייט אין די ברייתא אז ס'איז ברוך דיין האמת, פארוואס זאגט רבי יהושע בן לוי אז ס'איז משנה הבריות? ענפערט די גמרא לא קשיא, אז הא ממעי אמו, אז ס'איז דא דא א שטיקל מהלך. הא ממעי אמו הא בתר דאיתיליד, ווען א מענטש ווערט געבוירן מיט א געוויסע יסודות'דיגע חסרון, ער איז א מידזשעט, ער איז געבוירן מיט פרעקלס, איז אזא איינער מאכט די ברכה פון ברוך משנה הבריות, דער באשעפער האט אים באשאפן מאדנע, ער איז אנדערש ווי געווענטליך. א מענטש וואס ס'געשען שפעטער, פשט עס איז געשען א טראגעדיע, ס'איז אים צוגעקומען א חסרון, איז אזא מענטש איז מאכט ער ברוך דיין האמת ער איז מקבל אויף זיך די רעה וואס איז אים געשען. דיקא נמי, א ראיה איז, דקתני דומיא דקטע, געווענטליך ווען א מענטש ווערט געבוירן אן א האנט מיינט דאס ער האט פארלוירן חס ושלום די האנט ערגעץ אונטערוועגנס. ממילא אז דו זעסט די בהקנים אין די ברייתא שטייט לעבן קטע וואס דארט זאג איך דיר ברוך דיין האמת, פשט איז מ'רעדט פון אזא מין מענטש וואס די פרעקלס האבן זיך געמאכט מחמת א סיבה שפעטער שמע מינה און די גמרא נעמט עס טאקע אן. סאו האמיר בהקנים למסקנת הגמרא איז אויב איז ער געבוירן דערמיט מאכט מען די ברכה פון ברוך משנה הבריות אויב איז איז עס עפעס וואס איז געקומען שפעטער מאכט מען די ברכה פון ברוך דיין האמת. זאגט די הייליגע גמרא ווייטער תנו רבנן הרואה פיל א מענטש זעהט א א עלעפאנט אדער קוף א מאנקי וקיפוף סאו מיר האבן שוין געהאט קיפוף דער עולם קען אריינקוקן די צעטלעך וואס איך האב אויסגעטיילט ממש די לעצטע אויף די ליסט איז געווען קיפופא, און ס'איז געווען דארט, די גמרא האט אויסגערעכנט דריי מיני פייגלעך, וואס אויב מ'זעהט די פייגלעך אין חלום, ווייל זיי האבן א מאדנע פנים איז עס נישט קיין גוטע סימן, סאו די קיפופא האט אויך, האט אויך, ס'האט אזא מאדנע פנים, מ'זעהט עס אביסל ווי א מענטש, איז אומר ברוך משנה את הבריות, ס'נישט קיין געווענליכע פייגל, מאכט מען די ברכה ראה בריות טובות, מען זעט זייער שיינע באשעפענישן, עס ווערט געפסקנט אין שלחן ערוך, דאס מיינט סיי מענטשן, סיי בעלי חיים, אפילו א פרוי, א מענטש טאר נישט נהנה זיין פון הסתכלות בנשים, באט אויב ס'איז נזדמן געווארן פאר א מענטש צו זען א שיינע פרוי, און ס'האט א התפעלות פון איר שיינקייט, שטייט אין שלחן ערוך אז מ'זאל מאכן א ברכה, אדער אפילו. א מאן, זייער א שיינע מענטש, איז מאכט מען די ברכה פון פון ברוך שככה לו בעולמו, נו די פוסקים זאגן שוין אז מען פירט זיך נישט ממש צו מאכן די ברכה ווייל ס'איז זייער שווער פאר א מענטש היינט צו וויסן כ'האב טאקע געהאט אזא התפעלות, כ'האב טאקע געהאט אזא הנאה, ס'איז אביסל שווער צו וויסן וואס די גדר איז. גייען מיר ווייטער. על הזיקין, יעצט האבן מיר געהאט אין די משנה על הזיקין, מאכט מען די ברכה פון שכוחו וגבורתו מלא עולם, מאי זיקין? אמר שמואל כוכבא דשביט, דאס איז די קאמעט, די שטערן וואס לויפט, ס'זעט אויס ווי ס'לויפט, ואמר שמואל, האט שמואל געזאגט אזוי, נהירין לי שבילי דשמיא כשבילי דנהרדעא, איך קען מיך אויס אין די שטערנס אויפן הימל אזוי קלאר ווי די געסלעך פון נהרדעא, וואס די שטאט וואו איך וואוין, לבר מכוכבא דשביט, די פליעדיגע קאמעט, דלא ידענא מאי ניהו, איך ווייס נישט וואס ס'איז, אבער וגמירי, האמיר א מסורת, אז לא עבר כסלא ס'גייט נישט דורך די קיבוץ פון שטערנס וואס הייסט כסיל, און וועט מען באלד זען קלארער וואס די כסיל איז, ואי עבר כסלא אויב ס'גייט יא דורך די קיבוץ פון שטערנס, די זאמלונג פון שטערנס וואס הייסט כסיל, איז חרוב עלמא וואלט די וועלט חרוב געווארן. פרעגט די גמרא והא קא חזינן דעבר, אז מ'קוקט ארויף אין הימל זעט מען דאך יא, וויאזוי שטימט עס מיט דיין מסורה אז די אז די כוכבא דשביט גייט נישט דורך די זאמלונג פון שטערנס וואס הייסט כסלא, זען מיר דאך אז ס'גייט יא, ענטפערט די גמרא זיויה הוא דעבר, דאס איז איין תירוץ אז ס'איז נאר די שיין פון די כוכבא דשביט וואס דאס לויפט דורך די כסלא, אבער ומתחזי כדעבר איהו ס'איז עפעס אזא ס'איז עפעס אזא ס'פאפט דעם אויג אז ס'זעהט אויס פארן אויג ווי ס'גייט דורך באט בעצם איז עס נאר די שיין וואס גייט דורך. די גמרא דא איז אביסל אינטערעסאנט, ס'איז א מחלוקת רש"י תוספות וויאזוי צו לערנען די נעקסטע גמרא, און וועט מען לערנען ווי רש"י, די גמרא גייט יעצט צוריק צו אונזער משנה, די גמרא קומט מפרש זיין וואס מיינט זיקין, רב הונא בריה דרב יהושע אמר, רב הונא בריה דרב יהושע האט א אנדערע פשט, נישט ווי שמואל וואס האט געזאגט אויף וואס מיינט זיקין, אז זיקין מיינט דער כוכבא דשביט, נאר ער האט א אנדערע פשט, וילון הוא דמקרע, אין מסכת חגיגה האט מען געלערנט אז עס איז דא זיבן הימלען, און איין הימל הייסט וילון, און דער וילון מאכט זיך א ריס, ומחזי נהורא דרקיע און ס'שיינט דורך די לעכטיגקייט פון די הימל וואס הייסט רקיע וואס איז העכער וילון וואס דארטן געפינט זיך די שמש וירח וואס דאס איז לכאורה די צווייטע הימל איז די און דאס איז און דאס איז און דאס איז זיקין וואס האבן געהאט די משנה און אויף דעם מאכט מען די ברכה פון שכחו וגבורתו מלא עולם אינגאנצן א אנדערע פשט. אין די משנה דאס ווען ס'מאכט זיך א ריס און די זון שיינט דורך, די ליכטיגקייט שיינט דורך. רב אשי אמר, רב אשי גייט יעצט צוריק, דאס איז די פראבלעם דא לויט רש"י, אבער אזוי לערנט רש"י, אז די גמרא געהאט איין תירוץ אויף די קשיא פון והא קא חזינן דעבר, נאכדעם די גמרא צוריק געגאנגען צו פשט אין די משנה פון זיקין, יעצט גייט די גמרא צוריק פון ענטפערן די קשיא אז דו זאגסט מיר אז דער כוכבא דשביט גייט נישט דורך דעם כסיל, מ'זעט דאך אז מ'גייט יא, זאגט רב אשי א אנדערע תירוץ, רב אשי אמר, איך פארשטיי נישט די תירוץ פונקטליך, איך פשוט נאר נאכזאגן די ווערטער, כוכבא הוא דעקר מהאי גיסא דכיסלא, ס'איז דא א שטערן וואס געבט זיך א רייס אפ פון די פון די קיבוץ פון שטערנס וואס הייסט כיסלא, וחזי ליה חבריה מהך גיסא, און זיין חבר וואס שטייט פונעם צווייטן זייט פונעם כסיל זעהט ווי ער רייסט זיך אפ, ומיבעית און ער ווערט דערשראקן, ומחזי כמאן דעבר, און ס'זעהט אויס ווי. ווי איין שטערן איז אוועק געגאנגען, ווי ס'איז פארשווינדן געווארן, און וועגן דעם זעט אויס ווי די כוכבא דשביט גייט יא דורך, ווי די כוכבא דשביט גייט יא דורך דעם כיסלא, וואס ס'מיינט אז א שטערן דערשרעקט זיך, פארוואס ס'זעט אויס מחזי כמאן דעבר, איך ווייס נישט גענוי, גיימיר ווייטער, על כל פנים ס'איז נאך א פשט. ס'איז נאך א וועג וויאזוי צו פארענטפערן פארוואס פאר אונזער אויג זעהט אויס ווי די כוכבא דשביט גייט אמאל דורך די כיסלא ווען אליבא דאמת איז עס נישט. זאגט די הייליגע גמרא ווייטער. ווייטער אונז גיימיר יעצט דא אריינקריכן אין די סוגיא פון מזלות, דאס איז די מזל כסיל, כיסלא וואס די גמרא רופט עס דא, און די גמרא גייט דרש'נען פארשידענע פסוקים, סאו אונז פרובירן לערנען לויט וויפיל אונז פארשטיי מיר. שמואל רמי, שמואל געפרעגט א א סתירה. כתיב, ס'שטייט אין פסוק אין איוב, עושה עש כסיל וכימה, סאו עש כסיל און כימה זענען דריי דריי קבוצות פון פון שטערן. ס'איז דא א קבוצה פון שטערן וואס הייסט עש, ס'איז דא א קבוצה פון שטערן וואס הייסט כסיל, און ס'איז דא א קבוצה פון שטערן וואס הייסט כימה. סאו האמער א פסוק וואס געבט עס אויף דעם סדר, עש, כסיל, און כימה. כתיב, נאכדעם האמער א פסוק אין עמוס וואס זאגט עושה כימה, כסיל, כ'הייב אן מיט כימה, נאכדעם כסיל, דא הייבסט אן מיט כסיל, און נאכדעם כימה, און דא הייבסט אן מיט כימה, נאכדעם כסיל, סאו וועלכע איז חשוב'ער, הא כיצד? זאגט די גמרא, ביידע זענען חשוב. וועגן דעם בין איך אמאל מקדים די און אמאל בין איך מקדים יענע, אלמלא חמה של כסיל ווען איך וואלט נישט געהאט די היץ וואס איז א גורם פון די שטערנס, די קיבוץ פון שטערנס וואס הייסן כסיל לא נתקיים עולם מפני צינה של כימה, וואלט די וועלט נישט געקענט אויסהאלטן די קעלט וואס קומט פון כימה, ואלמלא צינה של כימה ווען נישט די קעלט ואלמלא צינה של כימה ווען נישט די קעלט וואס קומט פון כימה לא נתקיים עולם מפני חמה של כסיל סאו כסיל ברענגט היץ און כימה ברענגט קעלט איז מ'דארף האבן ביידע אז די וועלט זאל קענען האבן א קיום וגמירי נאך א אינטערעסאנטע זאך דא מ'מוז האלטן קאפ אי לאו עוקצא דעקרבא דמנח בנהר דינור סאו איינע פון די סאו איינע פון די מזלות איז די מזל פון עקרב. יא, ס'איז דא צוועלף מזלות, כ'דענק נישט יעצט אויסווינדיג אלע נעמען, באט איינע פון די מזלות איז עקרב. דער כימה, דער כימה, טשולדיגס, איז איז איז פון מזל עקרב. ס'איז אויסגעשטעלט ווי א עקרב, ס'זעט אויס ווי א עקרב.

דעם כח פון מזל עקרב אז ווען א מענטש אויף די וועלט באקומט א ביס פון א עקרב דארף ער נאך נישט שטארבן מען קען אים נאך אויסהיילן והיינו דקאמר ליה רחמנא לאיוב דאס איז וואס דער אייבערשטער האט געזאגט פאר איוב התקשר מעדנות כימה או מושכות כסיל תפתח איך האב דא איך האב דא געמאכט א חשבון פון א וועלט וואס איז מורא'דיג אויסגערעכנט ס'איז דא די כוחות פון כימה וואס ברענגט קעלט ס'איז דא די כוחות פון כסיל וואס ברענגט היץ, ס'דא די עקרב וואס דאס איז די וואס דאס די עק פון כימה וואס דאס איז אריינגעטונקן אין נהר דינור וואס דאס מאכט אז מ'זאל קענען איבערלעבן א ביס פון א עקרב, סאו איך האב דא געמאכט א וועלט וואס איז מורא'דיג פרעסייז און איך ווייס וואס איך טוה, דו וואלסט געקענט באשאפן אזא וועלט? וואלסט נישט געקענט באשאפן אזא וועלט, סאו האב דיר נישט קיין טענות ווען ס'דא יסורים וואס דו ווייסט נישט פארוואס די יסורים זענען אבער ס'האט דעם זעלבן חשבון ווייל דער זעלבער וואס האט באשאפן די וועלט דער זעלבער מי שהוא ואמר עולם ער איז איז דא השגחה פרטית אויף יעדע מענטש אריינגערעכנט איוב. גיימיר ווייטער מאי כימה פרעגט יעצט די גמרא וואס דען פארוואס הייסט עס כימה פארוואס רופסטו עס מיט די נאמען כימה אמר שמואל כמאה ככבי ווייל ס'באשטייט פון בערך הונדערט שטערן און די הונדערט שטערן טראגן די כח פון קעלט האבמיר אויבן געהאט אמרי לה דמכנפי ס'דא וואס זאגן אז די שטערן זענען צוזאמגענומען, אדער ווען איך רעד פון כימה רעד איך פון די פון שטערנס וואס זענען צוזאמגענומען, ואמרי לה דמבדרן ס'דא וואס זאגן אז מען רעדט פון מפוזר'דיגע שטערנס. מאי עש פרעגט איצט די גמרא וואס די עש סאו מען האט דאך געהאט אינעם פסוק מ'האט געהאט דריי נעמען סאו מ'האט געהאט עש כסיל און כימה עש זאגט ער אמר רב יהודה יותא דאס איז די א גרופע פון שטערנס וואס איך רוף אן מיטן נאמען יותא מאי יותא אמרי לה זנב תלה, ס'איז א מחלוקת, ס'איז דא וואס זאגן אז ס'גייט ארויף אויף די וויידל פון מזל טלה, ואמרי לה רישא דעגלא, ס'איז דא וואס זאגן ס'גייט ארויף אויף די קאפ פון מזל שור, עגלא איז דאך שור, סאו אויף די יותא איז נישט קלאר צו ס'איז א חלק פון טלה אדער ס'איז א חלק פון שור, מסתברא זאגט די גמרא כמאן דאמר זנב טלה אז די יותא, אין אנדערע ווערטער די עש איז א חלק פון די זנב פון טלה די וויידל פונעם דכתיב שטייט פסוק ועיש על בניה תנחם אז דער עש דער עיש דאס איז אונזער עש ווערט געטרייסט אויף זיינע קינדער פשט איז אז ס'פעלט אים עפעס על אבדן בניו ער ווערט געטרייסט אויף דעם וואס ס'פעלט אים קינדער אלמא חסרה זעהן מיר אז דער דער עש און אנדערע ווערטער דער יותא איז איז עפעס וואס פעלט ס'פעלט אים עפעס ומתחזיא כמטרף דטריף ס'זעהט אויס ווי מען האט אים באגנב'ט, און אז מען קוקט ביי די זנב פון טלה זעט מען דארטן אז דער זנב זעט אויס אביסל פארוואונדעט, עס זעט אויס ווי ס'פעלט אים, מילא די עש, וואס דו זאגסט אויך אז איך טרייסט אים אויף דעם וואס ס'פעלט אים געוויסע חלקים, די גמרא גייט שוין זאגן פארוואס, איז שטימט עס זייער גוט מיט די עש און זנב טלה וואס ביידע האבן דעם זעלבן. געדאנק אז ס'פעלט זיי. והאי דאזלא בתרה, דאס וואס די זנב טלה לויפט נאך דעם כימה איז דאמרה לה ווייל ער בעט זיך ער זאגט הב לי בני, געב מיר צוריק מיינע קינדער, געב מיר צוריק די שטערנס וואס מ'האט פון מיר גע'גנב'עט, שבשעה שהקדוש ברוך הוא ביקש להביא מבול לעולם, נטל שני כוכבים מכימה, והביא מבול לעולם, די אייבישטער האט גענומען צוויי שטערנס און מיט דעם האט מען געברענגט די מבול, כשביקש לסתמן, דער אייבישטער האט געוואלט פארמאכן דעם כימה, נאכן מבול איז נטל שני כוכבים מעיש וסתמן, וועגן דעם איז דער עיש פארוואונדעט, וועגן דעם זאגט ער אז ס'פעלט מיר, און ער לויפט נאך דעם כימה זאל אים צוריק געבן די קינדער, ווייל דער אייבישטער האט אים צוגענומען צוויי שטערנס, פרעגט די גמרא וליהדר לה, האסט דאך גענומען צוויי פון כימה געב אים עס צוריק, וואס דארפסטו נעמען פון עיש? דער תירוץ איז אז מ'האט שוין געהאט אויבן אין הבור מתמלא מחוליתו, אז דו גראבסט אויף א גריב. און דו פרובירסט צוריק אריינלייגן די זעלבע זאמד אינעם זעלבן גרוב גייט זיך עס נישט אנפילן. אי נמי אין קטיגור נעשה סניגור קענסט נישט נוצן א זאך וואס איך האב גענוצט פאר די מבול מיט דעם אפשטעלן די מבול פרעגט די גמרא וליברי לה תרי כוכבי אחריני דער אייבערשטער איז דאך א כל יכול דער אייבערשטער קען באשאפן נייע שטערנס וואס דארף ער גיין גנב'נען פון עש שטערנס ענטפערט די גמרא אז האמיר א קבלה האמיר א פסוק אין כל חדש תחת השמש אז דער אייבערשטער באשאפט די וועלט איז אזוי ווי זי איז דער באשעפער באשאפט נישט קיין נייע זאכן אויב דער באשעפער דארף צוויי שטערנס גייט ער עס נעמען פון ערגעץ. אמר ר' נחמן עתיד הקדוש ברוך הוא להחזיר לה, דער אייבערשטער וועט להחזירן לה, דער אייבערשטער וועט צוריק קערן לעתיד לבוא די צוויי געגנב'עטע שטערנס פון עש, שנאמר שטייט פסוק ועיש על בניה תנחם אז ער וועט נאך זוכה זיין צו א טרייסט, לעתיד לבוא, ווען די גאנצע וועלט וועט צוריק קומען צו זיין תיקון, און אלעס וועט זיין על מכונו הראוי, בסייעתא דשמיא, און ביז דא איז דער היינטיגער שיעור בסייעתא דשמיא.